לכאורה האט מען שוין געענדיגט ספר ויקרא עס איז שוין אפילו געווען די גאנצע סיום וואס דאס איז די אם בחקותי תלכו די תנאי וואס וועט זיין אויב מען וועט עס טון און עס קומט נאך א גאנצע פרשה וואס איז נישט קיין שייכות מיט די תנאי עס האט נישט קיין שייכות מיט די אם בחקותי ס'איז פלעין נאך א פרשה פון איינער וואס איז מקדיש ערכין אדער אנדערע הקדשות אדער חרמות וואס איז די דינים פון דעם לכאורה וואלט עס געדארפט באלאנגען פריער מען קען זוכן פשטים וואס קומט דאס דא אריין אבער עס איז א פרשה פון ויקרא וואס באלאנגט צו די נושא פון ספר ויקרא וואס דאס איז די קרבנות און די מתנות וואס מענטשען ברענגען און ס'דא דריי באופן כללי די דריי סארטן זאכן וואס עס שטייט דא די דינים פון, ענליכע דינים אבער אויף אנדערע פרטים, די ערשטע איז הייסט ערכין, אזוי רופט מען עס מסכת ערכין, א מענטש איז מעריך א מענטש, און ס'דא א געוויסע פיקסד אמאונט, א מענטש איז מעריך א מענטש, דאס הייסט בערכך, יעדע מענטש לויט ווי א זכר א נקבה, לויט וועלכע עידזש ער איז האט ער א געוויסע אמאונט וויפיל ער איז ווערט, ס'איז א סארט מענטש קען מקדיש זיין פאר די פאר די פאר די בית המקדש פאר די אייבערשטער א געוויסע סארט נדר, דאס איז איין סארט. נאכדעם איז דא אז מקדיש א בהמה, א בהמה איז פארשטייט זיך דא אפאר סארטן, מען קען מקדיש זיין א בהמה פאר א קרבן, מען קען זיין א בהמה וואס איז נישט שייך א קרבן, ווייטער איז מען מקדיש די ווערט פון די בהמה, דאס איז די צווייטע סארט, און נאך די זעלבע זאך פון די צווייטע סארט וואס איז בעצם סתם מקדיש זיין, מ'רופט עס הקדש, קען מען מקדיש זיין א הויז, נאכדעם איז דא א שדה, עס איז דא שדה אחוזה, פארשידענע הלכות, אזוי האבן זיי געלערנט פריער אפילו ביי פארקויפן, צו א צווייטע מענטש, ס'איז דא הלכות, ענליכע הלכות איז דא ביי מקדיש זיין, נאכדעם איז דא א דריטע זאך וואס אונז רופן דאס חרם. נאכדעם ביי א פערטע זאך אפשר, מ'קען עס רופן מעשר און בכור, דאס זענען שוין אנדערע סארט וועגן, נאר הצד השוה שבהם, ס'דא אנדערע וועגן פון מקדיש זיין געלט אדער שווה כסף, א סארט וועגן פאר די אייבערשטער, און ס'דא פארשידענע הלכות וואס מ'דארף וויסן וועגן דעם, למשל, איינע פון די שאלות וואס מ'שטייט דא ביי אלע פון זיי איז יגאל, צו מ'קען עס אויסלייזן אויף א צווייטע זאך, דאס הייסט ביי א מענטש איז נישט שייך ווייל מ'לייזט שוין אויס די ערכן פון א מענטש וואס ער ווערט פופציג שקל אזוי ווייטער, שוין אליינס כאילו קעגן די מענטש, מ'געבט נישט די מענטש, מ'געבט נאר עפעס אנדערש, אבער אנדערע זאכן איז יא דא, למשל א בהמה. וואס דא קען זיך שטייט מען זאל קען נישט מחליף זיין ווען מען איז מחליף העלפט נישט אבער ס'דא זאכן א בהמה טמאה למשל קען מען יא כאילו מחליף זיין מען דארף דאס גואל זיין דארף יעדע מאל צוריק צוגעבן א חומש דאס איז א פשוטע זאך כאילו די מענטש איז אליינס מעריך אדער אפילו א צווייטער זאל זיין פעיר כאילו זאל דער הקדש נאך פארדינען פון דעם עפעס ווייל ווער ווייסט ער וועט נישט מעריך זיין ריכטיג אבער דאס איז די זעלבע זאך ביי א הויז קען מען גואל זיין זעלבע זאך איז ביי שדה אחוזה איז דא פארשידענע הלכות ווען מען קען גואל זיין פאר יובל נאך יובל ווי דאס שטימט צוזאמען מיט יובל. די הלכה איז אמאל דא א וועג וואס ס'ווערט נישט, ס'בלייבט אייביג און אזוי ווייטער. א בהמה ווייטער בהמה טמאה קען מען פודה זיין, מה שאין כן א חרם קען מען נישט פודה זיין קען מען נישט לא יפדה לא ימכר ולא יגאל, מעשר ווייטער איז קען מען גואל זיין די מעשר קען פודה זיין מעשר מה שאין כן מעשר בהמה קען מען נישט, דאס איז איין זאך וואס איז וויכטיג צו וויסן. ביידע פון די אלע זאכן די גאולה אדער תמורה וואס זענען ענליכע זאכן הגם ס'איז אנדערע פרטי הלכות אבער יעדע מאל איך בין מקדיש א זאך פאר די אייבערשטער איז אקעי אז איך וויל נישט געבן די זאך איך וויל עס אויסלייזן פאר געלט איז וואס איז די הלכה פון דעם דאס איז א פשוטע שאלה וואס מ'קען פארשטיין דאס איז איין פשוטע זאך וואס מ'קען זען אלס די נושא פון די פרק נאכדעם קען מען זען ס'דא נאך שאלות פשוט'ע שאלות וויפיל איז עס ווערט יא ווען כ'זאג איך בין מקדיש ערך א מענטש וויפיל איז מענטש א מענטש איז ווייל דו קענסט זאגן אז מ'מאכט וויפיל א מענטש פארקויפט זיך אלס א עבד דאס הייסט מ'קען דאס טון אבער דאס איז א אנדערע זאך א ערך האט א ספעציעלע דין. די זאך ס'איז ווערט, ס'איז ווערט פון לויט ווי אלט ער איז פונקטליך נישט טוישט זיך נישט צו ער איז געזונט אדער עפעס אנדערש פון צוואנציג ביז זעכציג איז פופציג א זכר און דרייסיג פאר א נקבה און אזוי ווייטער די הלכות ער וואס מען קען א בהמה איז די כהן מעריך און אזוי ווייטער א בית איז אויך די כהן מעריך א שדה אחוזה איז די כהן מעריך אבער שטייט אויך א געוויסע סכום זרע חומר שעורים פופציג שקל אז יעדע יאר וואס ער געבט ארויס חומר שעורים איז ווערט פופציג שקל ס'איז א פיקסד ס'איז א פיקסד אמאונט. נאר ביז יובל דא די חשבונות צווישן יובל און יעצט אזוי פיל איז עס ווערט די זעלבע זאך דארף מען וויסן מיט וועלכע סארט שקלים וואס מיינט ערך א שקל הקודש דאס איז די דאס איז די דין און דאס איז נאך א זאך וואס מען דארף וויסן ווי אזוי ווי אזוי מען דיסייד ווי אזוי מען דיסייד וויפיל עס איז ווערט דאס איז נאך א וויכטיגע שאלה ווען איינער געבט עפעס פאר די בית המקדש. א דריטע סארט שאלה קען זיין אזוי ווי א וויערד סיטועישן, אויב איינער האט צוגעזאגט א געוויסע זאך ווען עס איז א פיקסד אמאונט, יא אז איינער ס'איז נישט קיין פיקסד אמאונט האסט צוגעזאגט האסטו צוגעזאגט, אבער זאכן וואס איז א פיקסד אמאונט אזוי ווי ערכין וואס אויב ער איז מך ער האט נישט ער קען נישט געבן דעמאלטס וועט די כהן מעריך זיין ער זאל קענען וויפיל ער קען אשר תשיג ידו, ביי אנדערע זאכן איז דאס נישט שייך די דין, אבער ס'איז אויך א זאך וואס מ'דארף וויסן, וואס איז אז יענער קען נישט עפארדן וואס ער האט צוגעזאגט אדער לויט די הלכה די כלל וואס ער האט צוגעזאגט. נאכדעם איז דא די תמורה וואס אויב איינער האט מקדיש געווען א בהמה נאכדעם וויל ער געבן א בעסערע אדער א ערגערע איז די הלכה איז אלעמאל לא יחליפנו טוב ברע אפילו ווילסט וויל ווערן בעסער קען מען אויך נישט וואס איז מעשר מעשר דארף מען מקדיש זיין ניין מעשר די צענטע ווערט אליינס מעשר אפילו אז א מענטש האט א חשבון איך וויל געבן א בעסערע ניין ס'גייט נישט אזוי מ'דארף טראכטן וואס די סברא פון די אלע הלכות אבער דאס איז די הלכה אז מ'קען עס נישט דאס הייסט תמורה מ'קען נישט זיין ווען ס'איז תמורה העלפט עס נישט ביידע ווערן קודש דאס איז די עובר איז די איסור און ביידע ווערן קודש דאס איז די נאך א זאך וואס אונז האבן געזען שוין ביי די שדה, יא א שדה גייט דאך צוריק ביי יובל, אפילו פון הקדש גייט עס צוריק ביי יובל, איז כאילו איז בעצם נישט מקדיש די שדה נאר אזוי ווי ווען ער פארקויפט א פעלד איז מקדיש די שני תבואות, דאס הייסט די זרע חומר שעורים פון די יארן וואס איז געבליבן ביז יובל און דאס דארף ער פודה זיין לויט די חשבון, דאס זענען די פרטי דינים פון הקדשות און ערכים און חרמות וואס זענען אלע ענליכע סארט זאכן מיט פרטי פרטים וואס אונז לערנען אין די פרשה.